בעזרת השם יתברך, מסכת שבת, דף כט, מ'הייבן אן דף כח עמוד ב' ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, פתילת הבגד שקיפלה ולא הבהבה, די משנה רעדט זיך דא ווען איינער מאכט א פתילה פון א שטיקל בגד, און ווי רש"י איז דא מסביר, רש"י איז עס מסביר ווי איינע פון די שיטות וואס מ'וועט זען אין די גמרא וואס איז טאקע אזוי מסביר די משנה, אז דא רעדט זיך פון א בגד וואס איז א ג' על ג', ס'טייטש די קלענסטע שיעור וואס א בגד קען זיין, א בגד פון פשתן, ג' אצבעות על ג' אצבעות, ער נעמט דעם בגד, און ער מאכט פון דעם א פתילה. און וויאזוי מאכט מען פון א בגד א פסילה? איז דא צוויי זאכן וואס מען טוט נארמאל ווען מען גרייט צו א פתילה. קודם כל מען נעמט די בגד וואס א פלאכע שטיקל סחורה און מען קנייטשט עס איין, און אזוי אזוי ווערט עס א צורה פון א פתילה, און שפעטער איז מען עס מהבהב, וואס טייטש מען צינדט עס אביסל אן דארט ביי די שפיץ ווי מען גייט עס באלד אנצינדן כדי ס'זאל זיך גרינגערהייט אנצינדן ווען מען וויל עס אנצינדן, און במילא איז אזוי. דאס איז קלאר, א בגד האבן מיר געזען אז א בגד פון פשתן ג' על ג' איז מקבל טומאה, אבער טאמער ס'ווערט א פתילה, א פתילה איז שוין נישט קיין בגד, א פתילה איז מער נישט מקבל קיין טומאה, און במילא. זאגט רבי לעזער אזוי, רבי לעזער אין די משנה זאגט אז טאמער מען נעמט א בגד און מען קנייטשט עס איין, דאס אליין אז דו האסט איינגעקנייטשט א בגד אז ס'קוקט יעצט אויס ווי א פתילה מאכט עס נאכנישט אויס בגד, פארוואס? ווייל דו קענסט עס גרינגערהייט אויפקנייטשן האסט עס איינגעקנייטשט וועסט עס באלד אויפקנייטשן, במילא, זאגט רבי לעזער, כל עוד וואס ביסט נישט מהבהב די בגד, ווילאנג דו צינדסט עס נישט אביסל אן, האט עס נאך אלץ א דין פון א בגד, און פארדעם זאגט ער דא פתילת הבגד שקיפלה מען האט עס איינגעקנייטשט ולא הבהבה, טאמער דו האסט עס נאכנישט מהבהב געווען. איז רבי לעזר אומר טמאה היא, זאגט רבי לעזר ס'הייסט נאך אלץ א בגד און במילא איז עס נאך מקבל טומאה, ואין מדליקין בה, און מ'טאר עס נישט אנצינדן, און וועמיר זעהן אין די גמרא איז דאס א באזונדערע דין פארוואס טאקע מ'טאר נישט אנצינדן לויט רבי לעזר דעם בגד, וועמיר זעהן צוויי הסברים אין די גמרא פארוואס טאקע, רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט, טהורה היא, רבי עקיבא האלט די גאנצע בגד נאכדעם וואס מ'קנייטשט עס איין, קריגט עס גראד א דין פון א פתילה מ'דארף עס נישט מהבהב זיין, ברגע עס קוקט אויס ווי א פתילה האסט עס איינגעקנייטשט, ס'הייסט שוין א פתילה, און במילא אז ס'הייסט א פתילה איז עס שוין טהור, ס'איז שוין נישט מקבל קיין טומאה, ס'הייסט מער נישט קיין בגד, ומדליקין בה, און די זעלבע זאך רבי עקיבא האלט אז מען מעג עס נוצן אנצוצינדן אויף שבת, און ווייטער די חלק פארוואס צו מען מעג אנצינדן צו מען טאר עס נישט אנצינדן דאס וועמיר זען אין די גמרא וואס איז טאקע די הסבר אין דעם, זאגט די הייליגע גמרא, הייבט אן די גמרא טאקע מיט די שאלה, וואס טייטש אונז האבן מיר מסביר געווען אין די משנה די מחלוקת, לגבי דעם קיפול צו ס'איז מקבל טומאה צו נישט, צו דער קיפול אליין העלפט אז זאל הייסן א פתילה צו נישט, אבער מ'האט נישט מסביר געווען די אנדערע חלק אין די משנה די אנדערע מחלוקת צו מ'מעג עס נוצן אויף שבת צו נישט, און דאס פרעגט גראד די גמרא, זאגט די גמרא, בשלמא לענין טומאה, גאנץ גוט די מחלוקת לענין טומאה פארשטיי איך די מחלוקת א פשוטע מחלוקת, בהא פליגי דרב לעזער סבר קיפול אינו מועיל, רב לעזער האלט איינקנייטשן א בגד אליין איז נאכנישט גענוג ס'ווערט נישט אויס בגד מיט דעם, ובמילתיה קמייתא קיימא עס הייסט נאך אלץ א בגד ווילאנג מ'איז עס נישט מהבהב ווילאנג מ'צינדט עס נישט אן. ורבי עקיבא סבר, רבי עקיבא האלט, קיפול מועיל, אז איינקנייטשן אליין איז שוין גענוג ס'ווערט אויס בגד, און ממילא בטולי בטיל, ס'ווערט אויס בגד מ'איז גראד מבטל די תורת בגד פון דעם, און במילא פארשטיי איך די חלק פון די מחלוקת. אלא לענין הדלקה, אבער צו מ'מעג עס אנצינדן אויף שבת צו נישט, במאי פליגי? וואס איז טאקע די מחלוקת ביי דעם? ענטפערט די גמרא, אמר ר' אלעזר אמר ר' אושעיא, וכן אמר ר' אדא בר אהבה, זענען זיי מסביר דא די מחלוקת, זאגן זיי אזוי, הכא בשלש על שלש מצומצמות עסקינן, דא רעדט זיך פון א בגד וואס איז גרויס, פונקט שלש על שלש, נישט קיין טראפ גרעסער, און במילא טאמער עס פעלט א טראפל פון דעם בגד טאמער איך וועל אראפשניידן עט עס גראד ווערן אויס בגד, און די זעלבע זאך זעצן זיי איין די משנה ביי א ציור וביום טוב שחל להיות ערב שבת עסקינן ס'רעדט זיך נישט דא א געהעריגע פרייטאג וואס אוואדי פרייטאג איז יעדער מודה מען מעג אנצינדן אזא סארט בגד ס'נישט קיין שום פראבלעם פארוואס נישט ס'ווערט א קנויט א קנויט קען מען אנצינדן ס'איז א געהעריגע קנויט ס'רעדט זיך דא א קנויט פון פשתן א קנויט פון פשתן שלעפט זייער גוט אויל ס'נישט קיין שום פראבלעם אנצוצינדן אזא זאך ערב שבת נישט דא קיין מחלוקת ביי דעם. דא רעדט זיך אבער נישט סתם א א געהעריגע פרייטאג, דא רעדט זיך ווען פרייטאג איז יום טוב, און ממילא איידער רב אדא בר אהבה גייט דא מסביר זיין די מחלוקת, גייט ער קודם אוועק שטעלן צוויי פעסטע כללים, זאגט ער קודם כל אזוי, דכולי עלמא אית להו דרבי יהודה, דאמר מסיקין בכלים ואין מסיקין בשברי כלים, ס'איז דא א רבי יהודה וואס רבי יהודה האלט אז יום טוב איז דא א מוקצה וואס הייסט נולד, וואס מיינט נולד? נולד איז טייטש יעדע זאך, וואס איז געשען יום טוב? וואס טייטש געשען יום טוב? פאר יום טוב איז עס נישט געווען צוגעגרייט אויף דעם, ס'האט נישט אויסגעזען אזוי, יום טוב איז געווארן דא א נייע מהות, ס'איז נולד געווארן א נייע זאך, איז דאס מוקצה, אזוי זאגט רבי יהודה, און במילא מחמת דעם פסק'נט טאקע רבי יהודה אז מסיקין בכלים, מ'מעג אנצינדן א כלי א גאנצע שטיקל האלץ, אדער א גאנצע כלי מעג מען אנצינדן יום טוב טאמער מען דארף א פייער אויף צו קאכן אדער זיך אנצואווארעמען מעג מען דאך ס'הייסט דאך צורך אוכל נפש מעג מען אנצינדן א גאנצע כלי אבער א שבר כלי וואס טייטש א כלי וואס איז געווען גאנץ ערב יום טוב אבער ס'האט זיך צובראכן יום טוב דאס איז נולד ווייל ס'האט זיך צובראכן יום טוב ס'איז א נייע זאך ס'איז א נייע מהות און ווען ס'איז נולד איז עס מוקצה און במילא זאגט רבי יהודה מ'טאר עס נישט אנצינדן דאס איז קודם כל זאגט רב אדא בר אהבה יעדער איינער אין די משנה סיי רבי אליעזר סיי רבי עקיבא איז מודה צו די דין האלטן ווי רבי יהודה. די צווייטע זאך וואס רבי לעזער און רבי עקיבא פון אונזער משנה האלטן, איז דכולי עלמא אית להו דעולא ביידע האלטן אויך ווי עולא, דאמר עולא המדליק צריך שידליק ברוב היוצא. עולא האט געזאגט אז ווען מען צינדט אן א קנויט, מען צינדט אן א לעכט אויף שבת, דארף מען אנצינדן די רוב, ס'איז נישט גענוג אז מען צינדט אן אביסל פון די קנויט ווייל ס'קען זיך אויסלעשן, און ממילא די שטיקל וואס שטעקט זיך ארויס העכער די אויל, די קנויט, דארף רוב ברענען, מען דארף האלטן די פייער דארט ביז רוב ברענט. יעצט אזוי, יעצט גייט מען מסביר זיין וואס איז די מחלוקת דא. רבי לעזער סבר, רבי לעזער האמיר דאך געזעהן האלט אז קיפול אינו מועיל, רבי לעזער האמיר דאך מסביר געוועהן די אנדערע מחלוקת די פריערדיגע מחלוקת צו ס'איז מקבל טומאה צו נישט האמיר דאך געזאגט אז רבי לעזער האלט אז איינקנייטשן א בגד אליין מאכט עס נאכנישט אויס בגד ס'הייסט נאך אלץ א בגד און ממילא וכיוון דאדליק ביה פורתא יעצט דארף מען עס אנצינדן ס'איז נישט גענוג מ'צינדט אן אביסל, מ'דארף אנצינדן אסאך ווי מ'האבן געזען. יעצט איך נעם די קליינטשיגע בגד וואס איז פונקט גימל על גימל, וואס לויט רבי אליעזר הייסט עס נאך א בגד ווייל איינקנייטשן האט גארנישט געטוישט און ממילא ס'האט נאך א תורת בגד, איך צינד אן א טראפ, וואס געשעט ווען איך צינד אן די ערשטע טראפ? הויא ליה שבר כלי! ווערט עס גראד א שבר כלי! ס'ווערט א נולד! ס'ווערט א נייע זאך דא! פריער איז עס געווען א בגד יעצט איז עס געווארן אויס בגד! און במילא איך טאר דאך נישט יעצט אוועקנעמען די לעכט איך דארף האלטן די לעכט דא ביז רוב ברענט, איז נאכדעם וואס ס'איז א שבר כלי נאכדעם וואס ס'איז א נולד, וכי קא מדליק, בשבר כלי קא מדליק, צינדט ער דאך יעצט א שבר כלי, און צינדן א שבר כלי האט מען דאך געזאגט אז מען טאר נישט ווייל ס'איז מוקצה, פארדעם זאגט ר' אליעזר אז מען טאר עס נישט צינדן ביי אזא ציור וואס ערב שבת איז יום טוב, ורבי עקיבא סבר, רבי עקיבא קריגט זיך, ווייל רבי עקיבא האט מען דאך געזען האלט אז קיפול מועיל, אז ברגע וואס מען קנייטשט איין אזא בגד, ווערט עס אויס בגד, יעצט דא רעדט זיך אויך. על בעל כרחך מ'מוז אזוי זאגן, אז ס'רעדט זיך אז מ'האט עס איינגעקנייטשט ערב יום טוב, און ממילא ברגע וואס מ'האט עס איינגעקנייטשט איז עס שוין געווארן אויס כלי פאר יום טוב, ס'איז שוין מער נישט קיין נולד דא, ואין תורת כלי עליו ס'האט קיינמאל נישט געהייסן קיין כלי, ס'האט אלעמאל געהייסן א קנויט, ממילא וכי קא מדליק בעץ בעלמא קא מדליק, ממילא נישט קיין שום פראבלעם דאס אנצוצינדן, ס'איז נישט קיין נולד ס'איז נישט קיין מוקצה, דאס איז די מחלוקת. אמר רב יוסף, זאגט יעצט רב יוסף נאך די שיינע הסבר פון רב אדא בר אהבה, זאגט רב יוסף יעצט פארשטיי איך שוין א ברייתא, היינו דתנינא שלש על שלש מצומצמות, ולא ידענא למאי הלכתא, זאגט רב יוסף ס'איז געווען א ברייתא וואס האט זיך געדרייט, וואס די ברייתא גייט ארויף אויף עפעס א משנה, כ'ווייס נישט אויף וועלכע משנה, אבער די ברייתא זאגט אז די משנה, די יענע משנה כ'ווייס נישט וועלכע, די משנה רעדט זיך ביי א בגד וואס איז פונקט שלש על שלש, אויף וועלכע משנה גייט עס ארויף? זאגט רב יוסף יעצט פארשטיי איך זייער גוט, ס'גייט ארויף אויף אונזער משנה, וואס אונזער משנה רעדט זיך טאקע ביי שלש על שלש פונקט שלש על שלש, אזוי ווי מען האט מסביר געווען די מחלוקת, זאגט די גמרא אבער, די גמרא פרעגט דרך אגב, א קורצע קשיא און די גמרא פארענטפערט עס גראד, פרעגט די גמרא מדקא מתרץ רב אדא בר אהבה אליבא דרבי יודא, שמע מינה כרבי יודא סבירא ליה, לכאורה אז רב אדא בר אהבה זאגט אז יעדער האלט ווי רבי יודא, וואס רבי יודא האלט אז ס'דא א פראבלעם פון נולד יום טוב, און פשט לכאורה איז אז רב אדא בר אהבה האלט אויך אזוי, און ממילא פרעגט די גמרא מי אמר רב אדא בר אהבה הכי, האלט דען רב אדא בר אהבה ווי רבי יודא, והאמר רב אדא בר אהבה, נכרי שחקק קב בבקעת ישראל, מסיקין בה ביום טוב, רב אדא בר אהבה האט געזאגט אז ווען א גוי נעמט א אידישע שטיקל האלץ טאמער נעמט א גוישע שטיקל האלץ איז נישטא קיין פראבלעם פון נולד, פארוואס ווייל סתם אזוי הייסט עס נישט קיין מוקצה, א גוישע האלץ איז געמאכט צו ארבעטן מיט דעם, נולד איז טייטש ווען ס'ווערט דא באשאפן א נייע זאך וואס כ'האב נישט גע'חלומ'ט ס'גייט זיין פאר א יום טוב, א גוישע האלץ האב איך יא גע'חלומ'ט ס'וועט געשען מיט דעם זאכן ווייל ס'באלאנגט דאך פאר א גוי, נאר וואס דען ווען א גוי נעמט א כלי פון א איד און שניידט אויס פון דעם און מאכט א כלי פון דעם ס'טייטש ער נעמט א שטיקל האלץ און שניידט אויס א נייע כלי פון דעם האלץ, איז די כלי וואס די גוי האט יעצט געמאכט מסיקין בה ביום טוב, מעג מען עס ניצן אנצוצינדן, אזוי פסקנ'ט רב אדא בר אהבה, דערפאר פרעגט די גמרא ואמאי, נולד הוא, ס'איז דאך א נולד, ס'דאך יעצט געווארן, און ממילא איז מוכרח אז רב אדא בר אהבה האלט נישט ווי רבי יודא אז נולד איז א פראבלעם, און ווי קענסטו רב אדא בר אהבה זאגן אז יעדער אין די משנה האלט ווי רבי יודא, זאגט די גמרא ס'נישט קיין שום פראבלעם, לדבריהם דרבי אליעזר ורבי עקיבא קאמר ליה, וליה לא סבירא ליה, וואס טייטש ער איז דאך רק מסביר אין די משנה אז רבי אליעזר און רבי עקיבא ביידע האלטן ווי רבי יודא, אבער ער אליין האלט אוודאי נישט ווי רבי יודא. דאס איז איין הסבר האבן מיר יעצט מסביר געווען ביידע חלקים פון די משנה בעצם, סיי די מחלוקת וואס איז די מחלוקת לענין טומאה, און בבת אחת האבן מיר שוין אויך מסביר געווען וואס איז די מחלוקת לענין צינדן, מען האבן מיר געזען אז ס'איז מקושר איין מחלוקת מיטן צווייט. רבא אמר, רבא גייט יעצט מסביר זיין נאר איין מחלוקת, וואס טייטש קען אוודאי זיין אז די מחלוקת צו ס'איז מקבל טומאה צו נישט איז אזוי ווי מען האט פריער מסביר געווען אזוי ווי רב אדא בר אהבה האט מסביר געווען אז די מחלוקת איז צו מקפל זיין א בגד איז מבטל די תורת בגד צו נישט, רבא איז זיך נישט מתייחס צו דעם, רבא איז יעצט נאר מסביר די צווייטע מחלוקת די מחלוקת צו מען מעג עס אנצינדן צו נישט, זאגט רבא, עס איז א פשוט'ע מחלוקת, עס איז נישט אזוי קאמפליצירט, מען דארף נישט זאגן דא רעדט זיך פון נולד און רוב, מען דארף אנצינדן און יעדער האלט ווי דער תנא און יעדער האלט ווי דער תנא, זאגט רבא גאר פשוט רבא אמר, היינו טעמא דרבי לעזר, רבי לעזר האלט אז לפי שאין מדליקין בפתילה שאינה מחורכת ולא בסמרטוטין שאינן מחורכין, ער זאגט ס'האט גארנישט צו טון דאס האט נישט צו טון מיט יום טוב וואס געפאלט ערב שבת, יעדע ערב שבת האלט רבי לעזר אז מען טאר נישט אנצינדן א קנויט וואס איז נישט געברענט וואס מען האט נישט צוגעברענט פון פריער, און ממילא פאר דעם זאגט רבי לעזר אז דער בגד וואס מ'האט נאכנישט צוגעברענט, וואס מ'האט נאכנישט מהבהב געווען, טאר מען נישט נוצן. און רבי עקיבא קריגט זיך, רבי עקיבא האלט מ'מעג יא נוצן א קנויט וואס מ'האט נישט מהבהב געווען, און דאס איז א פשוט'ע טעכנישע מחלוקת, און במילא, דרך אגב, זאגט די גמרא נאכדעם וואס רבא האט אזוי שיין מסביר געווען, דארף מען עפעס אנדערש פארשטיין, אלא הא דתני רב יוסף, שלש על שלש מצומצמות למאי הלכתא, אויב אזוי, מ'האט דאך פריער געזען, רב יוסף זאגט אז ס'איז דא א ברייתא, וואס איך ווייס נישט אויף וועלכע משנה דאס גייט ארויף, וואס די ברייתא זאגט אז עפעס א משנה רעדט זיך שלש על שלש מצומצמות, לויט רבא מוז מען דאך נישט איינזעצן די משנה אז דא רעדט זיך פון א בגד וואס איז פונקט שלש על שלש וואס האט זיך אביסל פארברענט, וואס איז א שבר כלי, מען זאגט זיך שוין גארנישט, לויט רבא איז עס א טעכנישע מחלוקת, צו מען דארף צוברענען פתילות פאר שבת צו נישט, און ממילא אויף וואס גייט ארויף די ברייתא, ענטפערט די גמרא, אז ס'גייט טאקע ארויף אויף אנדערע זאכן אינגאנצן, ס'גייט ארויף לענין טומאה, דתנן, מ'האב מיר געלערנט א משנה און די משנה זאגט אין כלים, שלש על שלש טייטש די שיעור וואס מ'האט געזען פון שלש אצבעות על שלש אצבעות אז דאס הייסט א בגד, שאמרו, איז חוץ מן המלל, וואס טייטש די משנה זאגט אז וואס וואס נוצט מען א בגד וואס איז שלש על שלש? האבן מיר געזען נאר עניים נוצן דאס, אויף וואס נוצן דאס עניים? עניים פלעגן דאס נוצן צו מאכן לאטעס אויף די בגדים, טייטש ווען א בגד האט זיך צוריסן האט מען צוגענייט א לאטע, יעצט א לאטע דארף דאך אויך זיין שיין, ס'קען נישט זיין סתם א שמאטע, איז די דרך איז געווען מ'האט גענומען א קליינטשיגע בגד א שלש על שלש טאקע, אבער ס'איז נישט געווען פונקט שלש על שלש, ס'איז געווען נאך אביסל גרעסער, וואס מ'האט איינגעקנייטשט די עק, מ'האט צוגענייט שיין ארום און ארום, דעמאלטס איז געווען א שלש על שלש, און אויף דעם זאגט די משנה דארט אין כלים אז ווען מען זאגט די שיעור שלש על שלש מיינט עס נישט א שמאטע א לאטע וואס איז שלש על שלש פארן איינקנייטשן נאר ס'רעדט זיך נאכן איינקנייטשן וואס טייטש די בגד דארף זיין אביסל גרעסער פון א שלש על שלש ס'דארף זיין גרעסער נאכן איינקנייטשן די עקן שיינערהייט דעמאלטס דארף בלייבן א שלש על שלש דעמאלטס האט עס א תורת בגד דברי ר' שמעון אזוי זאגט ר' שמעון וחכמים אומרים די חכמים קריגן זיך דארט און זיי זאגן שלש על שלש מכוונות ניין ס'איז נישט אזוי נאר ברגע וואס א בגד איז שלש על שלש אפילו שפעטער גייט מען איינקנייטשן די עקן ס'וועט זיין קלענער, הייסט עס נאך אלץ א בגד, און אויף דעם זאגט די ברייתא שלש על שלש מצומצמות, וואס טייטש די ברייתא קומט אונז זאגן אז די הלכה איז טאקע ווי די חכמים, אז ס'דארף נישט זיין גרעסער ווי שלש על שלש, נאר פונקט שלש על שלש, אפילו נאכן איינקנייטשן וועט עס זיין קלענער, הייסט אויך א בגד. זאגט די גמרא ווייטער, די גמרא גייט יעצט דרך אגב צוריק צו די דין פון רבי יהודה, וואס רבי יהודה האט געזאגט אז נולד הייסט מוקצה, זאגט די גמרא אמר רב יהודה אמר רב, האט רב יהודה, דא רעדט מען פון אמורא רב יהודה, רב יהודה האט נאכגעזאגט פון רב, מסיקין בכלים ואין מסיקין בשברי כלים דברי רבי יהודה, ער האט נאכגעזאגט די תנא רבי יהודה וואס אונז האבן פריערט געזען אז מען מעג אנצינדן גאנצע כלים אבער שברי כלים טאר מען נישט אנצינדן ווייל ס'איז נולד, ורבי שמעון מתיר, רבי שמעון קריגט זיך דארט אויף רבי יהודה, רבי שמעון זאגט מען מעג יא אנצינדן שברי כלים, ער האלט נישט פון די איסור מוקצה פון נולד, זאגט יעצט ווייטער רב נאך א מחלוקת, צווישן רבי יהודה און רבי שמעון, וואס בעצם וועט מען זעהן דאס די זעלבע מחלוקת נאר אביסל א אנדערע ציור, די ציור איז מסיקין בתמרים, מען מעג אנצינדן תמרים יום טוב, וואס מ'האמיר שוין געזעהן תמרים ברענען, אבער אכלן אין מסיקין בגרעיניהן, טאמער מען עסט אויף די תמרים און ס'בלייבט איבער די קערעלעך וואס די קערעלעך ברענט אויכעט, דאס טאר מען נישט אנצינדן יום טוב ווייל דאס הייסט אויכעט נולד, דברי רבי יהודה, רבי שמעון מתיר, רבי שמעון איז מתיר אזא ציור אויכעט, ווי מ'האמיר געזעהן רבי שמעון האלט נישט פון נולד, ווייטער נאך א די דריטע מחלוקת צווישן רבי יהודה און רבי שמעון, מסיקין באגוזים, רבי יהודה האלט מען מעג אנצינדן ניסלעך, אבער טאמער אכלן, האט געגעסן די ניס, אין מסיקין בקליפותיהן דברי רבי יהודה, טאר מען נישט אנצינדן די שאלעכץ ווייל די שאלעכץ איז נולד, פריער איז געווען א חלק פון א ניס, יעצט איז עס שאלעכץ, רבי שמעון מתיר, רבי שמעון איז אויך מתיר ביי די ציור, זאגט אונז די גמרא פארוואס דארף מען האבן די דריי מחלוקת'ן, פארוואס האט רב געדארפט ברענגען אלע דריי ציורים, לכאו' איז דאך די זעלבע מחלוקת, זאגט די גמרא צריכא, מ'דארף האבן די אלע דריי ציורים, פארוואס? ווייל דאי אשמעינן קמייתא, טאמער מען וואלט נאר געזאגט די ערשטע מחלוקת, צו מסיקין בכלים ואין מסיקין בשברי כלים, וואלט איך געזאגט אז בההיא קאמר רבי יהודה, דארט זאגט טאקע רבי יהודה אז מ'טאר נישט אנצינדן קיין שברי כלים, פארוואס? משום דמעיקרא כלי, והשתא שבר כלי, ווייל ס'איז געווען ווען יום טוב איז אריינגעקומען איז געווען א גאנצע כלי, שפעטער האט זיך עס צובראכן, דאס איז נולד, והוה ליה נולד, ואסור, און פאר דעם ס'איז נולד טאר מען עס נישט אנצינדן, אבל תמרים, אבער די תמרים, דמעיקרא גרעינין, והשתא גרעינין, אימא שפיר דמי, וואלט איך געזאגט אז א כלי וואס צוברעכט זיך איז א צובראכענע כלי, ס'איז א נייע זאך, אבער די תמרים, אין די תמר איז אלעמאל געווען א גרעין, ס'איז אלעמאל געווען א קערעלע, מ'האט עס טאקע נישט געזען, אבער וואלט געווען א הוה אמינא צו זאגן אז דער גרעין הייסט נישט קיין נולד. פאר דעם איז אויך דא די מחלוקת ביי תמרים. און די זעלבע זאך וואס דארף מען האבן די דריטע מחלוקת ביי אגוזים, זאגט די גמרא ווייל ואי אשמעינן גרעינין, טאמער מען וואלט נאר געזאגט די מחלוקת פון גרעינין, ס'הייסט חוץ פון דעם פון שבר כלי די ערשטע מחלוקת, און אויך פון גרעינין, וואלט איך געזאגט אז דווקא דארט הוה אמינא דמעיקרא מכסיין, והשתא מיגליין, אז תמרים ווי נישט ווי, די קערעלע האב איך פריער נישט געזען, ווייל ס'איז געווען ארומגענומען מיט א תמר, יעצט זעה איך עס, דאס האלט אפשר רבי יהודה נולד, אבל קליפי אגוזים, דמעיקרא מיגלו והשתא מיגלו אימא שפיר דמי, אבער די קליפה פון אגוזים, די שאלעכץ פון אן אגוז פון א ניס, וואס כ'האב עס פריערט אויך געזען, וואלט איך אפשר געזאגט אז נאך כ'עס די ניס הייסט עס נישט קיין נולד, צריכא, פאר דעם איז רב מחדש, און רב ברענגט אלע דריי מחלוקת'ן, צווישן רבי יהודה און רבי שמעון, און ער זאגט קלאר אז ביי דעם איז אויך דא די מחלוקת ווייל רבי יהודה האלט אז אפילו די שאלעכץ פון א ניס, וואס כ'האב פריערט געזען, אבער היות וואס יעצט איז עס מער נישט קיין חלק פון די ניס, הייסט עס א נייע זאך ס'הייסט שאלעכץ, ס'הייסט א נולד, וואס רבי יהודה זאגט מען טאר דאס נישט צינדן. זאגט יעצט די גמרא אבער, והא דרב, די דין פון רב, וואס מ'האט יעצט געזען אז רב זאגט אז די גרעינים פון תמרים וואס מ'האט אויפגעגעסן יום טוב הייסט נולד לויט רבי יהודה איז לאו בפירוש איתמר, האט נישט רב קלאר געזאגט, אלא מכללא איתמר נאר ס'איז געווען א מעשה וואס מ'האט געזען די מעשה האט מען פארשטאנען אז רב האלט אז דאס הייסט נולד, פארוואס? ווייל ס'איז געווען אמאל א מעשה דרב אכל תמרי, רב האט אמאל געגעסן א תמר, ס'איז געווען וואכנטאג, ס'האט גארנישט צוטון מיט יום טוב, ער האט געגעסן א תמר אינדערוואכן, ושדא קשייתא לבוכיא, און ער האט געווארפן די קערעלע, האט ער אריינגעווארפן אין א פייער דארט אונטערצוצינדן דעם פייער, אמר ליה רב חייא, האט רב חייא געזאגט צו רב, בר פחתי, אלס א שיינע לשון, בן גדולים, זון פון די גדולים, ער האט מחשיב געווען רב, האט ער אים אזוי גערופן, האט ער אים געזאגט, כנגדו ביום טוב אסור, אזא סארט פעולה וואס דו האסט יעצט געטון, האסט אריינגעווארפן קערעלעך אין אויוון אריין, יום טוב טאר מען אזאנס נישט טון, פארוואס? אלס נולד, ווייל די קערעלעך האסטו יעצט געגעסן די תמר, עס איז געווארן א נולד, יום טוב וואלסטו עס נישט געטארט אריינווארפן אין אויוון, און ממילא רב האט נישט געזאגט אזוי, ער האט זיך נישט געקריגט רב חייא, רב חייא האט אזוי געזאגט און רב איז שטיל געבליבן, און ממילא איז משמע רב האט טאקע אויך אזוי געהאלטן, אז רבי יהודה האלט אז דאס איז נולד, און פארדעם אז רב האט מסכים געווען דערצו זעהן מיר אז רב האט טאקע געהאלטן אז דאס הייסט א נולד, זאגט די גמרא אבער, ווער זאגט, מהיכי תיתי אז ווייל רב איז שטיל געבליבן איז פשט אז רב האט מקבל געווען די ווערטער פון רב חייא, זאגט די גמרא קיבלה מיניה או לא קיבלה מיניה, איז עס טאקע אזוי צו נישט? ברענגט די גמרא נאך א מעשה תא שמע, זיי ברענגען נאך א מעשה וואס איז געווען מיט רב, דכי אתא רב לבבל, ווען רב איז געקומען צו בבל, אכל תמרי ער האט געגעסן תמרים אום יום טוב, ושדא קשייתא לחיותא, און ער האט געווארפן די קערעלעך צו די בהמות, אז די בהמות זאלן דאס עסן, און במילא זאגט די גמרא מאי לאו בפרסייתא, וואסערע סארט תמרים איז דאס געווען, לכאורה איז דאס געווען פרסישע תמרים, פרסישע תמרים איז גאר גוטע תמרים, ס'איז גאר געצייטיגט, וואס ווען מען ענדיגט עסן דעם תמר איז די קערל בלייבט ריין אינגאנצן אן קיין טראפ תמר אויף דעם, און ממילא לכאורה איז דאס געווען ביי אזא ציור, וואס וואס געשענט ווען מען עסט א תמר און ס'בלייבט איבער א קערל אן קיין טראפ תמר אויף דעם, די קערל הייסט א נולד, ווייל ביז יעצט איז געווען ראוי למאכל אדם, יעצט איז נאר ראוי למאכל בהמה, אה ווייל א מענטש קען שוין גארנישט עסן, טאמער ס'איז נאר געבליבן א קערל, פון דעסט וועגן זעהן מיר אז רב האט זיך באנוצט מיט דעם, רב האט עס געגעבן צו עסן פאר די בהמות, זעהן מיר אז ולא קיבלה, זעהן מיר אז רב האט טאקע נישט מקבל געווען די ווערטער פון רבי חייא, ווייל זעהסט דאך ער האט געהאלטן ס'איז נישט קיין מוקצה, זאגט די גמרא לא, ס'איז נישט קיין ראיה, ווייל ווער זאגט ס'איז געווען פרס'ישע תמרים, קען זיין אז ס'איז געווען בארמייתא, ארמישע תמרים, וואס דארט ביי די סארט תמרים נאך מ'ענדיגט עסן די תמר בלייבט אסאך תמר צוגעקלעבט צום קערל, און במילא הייסט עס נישט קיין נולד ווייל א מענטש קען עס נאך עסן, ס'איז נאך ראוי למאכל אדם. מילא הואיל וחזיא אגב אמייהו, היות וואס א מענטש קען דאס נאך עסן, ווייל ס'איז נאך צוגעקלעבט צו דעם א חלק פון די פרי, הייסט עס טאקע נישט קיין נולד, אבער עס קען גאר זיין אז רב האט מסכים געווען צו די ווערטער פון רב חייא, אז ווען דאס וואלט ווען געווען פרס'ישע תמרים, וואלט עס אוודאי געווען נולד, און מען וואלט זיך אוודאי נישט געטארט באנוצן מיט דעם. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, די גמרא פרעגט יעצט דרך אגב א קשיא אויף רבי יהודה, זאגט די גמרא, אמר ליה רב שמואל בר בר חנה לרב יוסף, לרבי יהודה דאמר מסיקין בכלים ואין מסיקין בשברי כלים, רבי יהודה האט דאך געזאגט אז א גאנצע כלי מעג מען אנצינדן, אבער א צובראכענע כלי וואס האט זיך צובראכן יום טוב טאר מען נישט אנצינדן, פרעגט ער יעצט, כיון דאדליק בהו פורתא, איך פארשטיי נישט, לאמיר זאגן מען נעמט א גאנצע כלי, מען צינדט עס אן, א חלק פון די כלי הייבט אן ברענען, איז ברגע וואס א חלק ברענט, הוו להו שברי כלים, איז דאך שוין מער נישט קיין גאנצע כלי, א חלק ברענט שוין, יעצט איז עס א שבר כלי, יעצט איז עס מוקצה, יעצט דאס אליין איז נישט קיין פראבלעם, אבער וכי קא מהפך באיסורא קא מהפך, די דרך איז דאך אז ווען א פייער ברענט איז מען דאך מהפך, מען רוקט עס ארום, מען לייגט צו, מען העלפט, מען העלפט עס ברענען, דאס איז שוין א פראבלעם ווייל דו רוקסט ארום א שטיקל האלץ פון מוקצה, און ממילא איז די שאלה, וויאזוי לאזט רבי יודא סתם אזוי אנצינדן אפילו א גאנצע כלי? ענטפערט די גמרא, דעבד כדרב מתנה, ביסט גערעכט, רבי יודא אוודאי לאזט נישט אנצינדן סתם אזוי א גאנצע כלי, נאר טאמער מען טוט די פאטענט פון רב מתנה, וואס איז די פאטענט פון רב מתנה? דאמר רב מתנה אמר רב, עצים שנשרו מן הדקל לתנור ביום טוב, מרבה עצים מוכנין ומסיקן, רב מתנה זאגט א פאטענט אז טאמער ס'פאלט אראפ א האלץ פון א דקל בוים יום טוב, וואס דאס איז געהעריגע נולד, ווייל פאר יום טוב איז געווען א חלק פון א בוים, יעצט איז עס אראפגעפאלן, וויאזוי קען מען עס אנצינדן? איז טאמער מען לייגט צו אנדערע שטיקער האלץ, וואס דאס איז נישט קיין נולד, סתם העלצער וואס מען האט שוין צוגעגרייט פון פאר יום טוב, דעמאלטס ווערט עס בטל ברוב, און אזוי קען מען עס אנצינדן יום טוב, און ממילא לויט רבי יודא איז דאס אויך טאמער א מענטש וויל אנצינדן א גאנצע כלי, קען ער עס נישט אנצינדן לכשלעצמו, נאר טאמער ער מישט עס אויס מיט שטיקער האלץ, נישט מיט כלים, כלים, איז דא די פראבלעם פון נולד א האלץ איז נישטא קיין פראבלעם פון נולד א האלבע האלץ איז די זעלבע ווי א גאנצע האלץ א האלץ האט נישט קיין צורה אבער א כלי אז מ'נעמט א גאנצע כלי און מ'מישט עס אויס מיט העלצער היות וואס יעצט איז עס בטל ברוב צו די העלצער איז אפילו עס וועט טאקע ווערן א שבר כלי גאר שנעל אבער מ'עט עס מעגן ארומרוקן ווייל ס'איז בטל ברוב וועט נישט זיין קיין פראבלעם פון נולד. עד כאן האבן מיר געזען די תירוץ פון די גמרא, מסביר צו זיין אונזער משנה האבן מיר געזען קודם כל די תירוץ פון רב אדא בר אהבה, וויאזוי רב אדא בר אהבה האט מסביר געווען ביידע מחלוקת'ן פון די משנה, סיי די מחלוקת לענין טומאה, און סיי די מחלוקת לענין פארוואס מען מעג עס אנצינדן צו מען טאר עס נישט אנצינדן שבת, וואס לענין טומאה האבן מיר געזען ער האט מסביר געווען אז די מחלוקת איז צו א בגד וואס מען קנייטשט איין הייסט א בגד צו נישט, און לענין שבת האט ער מסביר געווען די מחלוקת, אז ס'רעדט זיך אויף אן אופן וואס דער בגד איז פונקט ג' על ג', ג' אצבעות על ג' אצבעות, און ממילא ווערט עס א שבר כלי, ס'איז דא די שאלה פון נולד, און אזוי האט ער מסביר געווען די מחלוקת רבי אליעזר רבי עקיבא, דאס איז געווען דער תירוץ פון רב אדא בר אהבה, שפעטער האט מען געזען דער תירוץ פון רבא, וואס רבא האט מסביר געווען אז די מחלוקת לענין שבת צו מ'מעג עס אנצינדן צו נישט, איז א טעכנישע מחלוקת צו מ'דארף אונטערברענען קנויטן צו נישט, יעצט גיימער זעהן, די גמרא גייט ברענגען א תירוץ פון רב המנונא, וואס רב המנונא גייט מסביר זיין די מחלוקת לענין טומאה, וואס טייטש רב המנונא אוודאי האלט, ווי רבא, אז די שאלה צו מ'מעג אנצינדן אזא קנויט שבת צו נישט איז א מחלוקת, א טעכנישע מחלוקת, צו מ'דארף אונטערברענען פתילות צו נישט, אבער רב המנונא גייט מסביר זיין, אז די מחלוקת צווישן רבי אליעזר און רבי עקיבא אין די משנה, צו אזא סארט קנויט איז מקבל טומאה צו נישט, דאס וועט ער מסביר זיין אויף א נייע אופן, זאגט די גמרא רב המנונא אמר, רב המנונא זאגט, הכא, אונזער משנה רעדט זיך, בפחות משלושה על שלושה עסקינן, די משנה רעדט זיך ביי א בגד וואס איז קלענער פון ג' על ג' טפחים, וואס טייטש ס'רעדט זיך דא, אז מען נעמט א בגד וואס איז גרעסער ווי ג' על ג' אצבעות, אבער קלענער פון ג' על ג' טפחים, אזא סארט קנויט רעדט זיך דא, וואס איז פארשטייט זיך ס'געמאכט פון פשתן, וואס ווי מ'האמיר געזען אז א זאך פון פשתן וואס איז ג' אצבעות על ג' אצבעות הייסט אוודאי א בגד, אבער וואס איז א חילוק צווישן א בגד וואס איז ג' אצבעות על ג' אצבעות און א בגד וואס איז ג' טפחים על ג' טפחים ביי פשתן, ס'איז נאך אלץ דא א חילוק אפילו ביידע הייסן טאקע א בגד, און ביידע אוודאי קענען מקבל זיין טומאה, פון דעסוועגן איז דא א נפקא מינה, די נפקא מינה איז אז טאמער ס'איז ג' טפחים על ג' טפחים איז דאס א געהעריגע בגד סיי פאר עניים סיי פאר עשירים איז במילא איז דאס נישט שייך צו מאכן אויס בגד ס'איז אלעמאל א בגד אבער טאמער ס'איז א בגד פון ג' אצבעות על ג' אצבעות איז אפילו ס'הייסט טאקע א בגד אז ס'איז מקבל טומאה טאמער אבער מ'עט נעמען דעם בגד דעם ג' אצבעות על ג' אצבעות די לאטע און מ'עט עס נוצן אויף א תשמיש בוזי אויף א ביליגע תשמיש מ'עט עס נוצן צו פארשטאפן א קראן צו וואס, דעמאלטס ווערט עס אויס בגד. ס'טייטש טאמער איך נעם א בגד פון ג' טפחים על ג' טפחים א בעקעטשע און איך פארשטאפ א קראן מיט דעם, ווערט עס נישט אויס בגד. אבער ביי ג' אצבעות על ג' אצבעות ווערט עס יא אויס בגד. די שאלה איז אז נאכדעם וואס ס'איז געווארן אויס בגד, וואס איז טאמער איך נעם עס ארויס פון דעם קראן, איך בין עס צוריק מחשיב אלס בגד, דעמאלטס איז די שאלה צו כ'קען עס צוריק מחשיב זיין אלס בגד, און אויכעט איז די שאלה וויאזוי איז מען עס טאקע צוריק מחשיב אלס בגד. גייט יעצט רב המנונא מסביר זיין די מחלוקת אין די משנה, מיט דעם הסבר אז ס'רעדט זיך ביי אזא סארט בגד, זאגט ער אזוי, ואזדו רב לעזער לטעמי' ורב עקיבא לטעמי', רב לעזער האלט כשיטתו און רב עקיבא האלט כשיטתו, אויף א צווייטע פלאץ, ווי איז די צווייטע פלאץ? דתנן, ווייל מ'האמיר געלערנט א משנה אין כלים, די משנה זאגט אזוי, אזא סארט בגד, אזא קליינע שמאטעלע פון ג' על ג', פחות משלושה על שלושה, וואס איז טאקע ג' אצבעות על ג' אצבעות אבער ווייניגער פון דריי טפחים אויף דריי טפחים, שהתקינו לפקוק בו את המרחץ, וואס מ'האט געטון מיט דעם א ביליגע זאך, מ'האט פארשטאפט מיט דעם א קראן, אדער ולנער בו את הקדירה, מען האט עס גענוצט אנצוכאפן א הייסע טאפ, וואס דאס אויך א ביליגע שימוש, דאס מאכט עס אויס בגד, אדער לקנח בו את הרחיים, מען האט עס גענוצט אלס פשוטע שמאטע, אפצורייניגן פון די רחיים, ס'איז דא דארט שטויב, מען האט געוואלט אפרייניגן האט מען עס גענוצט פאר דעם, דעמאלטס ווערט עס בעצם אויס בגד, ס'הייסט שוין נישט קיין בגד, די גאנצע סיבה וואס איך בין עס מחשיב אלס בגד, איז ווייל די עניים באנוצן זיך מיט דעם אויף א לאטע, טאמער איך טוה גארנישט מיט דעם, טאמער איך טוה אזא ביליגע זאך מיט דעם, איז כולי עלמא מודה דאס ווערט אויס בגד, און די שאלה איז ווען ווערט עס צוריק א בגד, זאגט די משנה אזוי, בין מן המוכן ובין שאין מן המוכן, טמא, דברי ר' לעזער, עמיר שוין זען די גמרא וועט מסביר זיין וואס מיינט די ווערטער, אבער בעצם דארף מען אויסרעדן דא א קליינע נקודה, טאמער מען נעמט די קליינטשיגע שמאטע וואס מען האט עס גענוצט אויף א ביליגע ארבעט מען האט עס געמאכט אויס בגד, טאמער נאכדעם וואס איך האב געטון מיט דעם איך האב עס געמאכט אויס בגד נעם איך עס און איך לייג עס אריין אין א קופסא, איך לייג עס אריין צוריק אין שאנק וואו דארט ליגט די אלע שמאטעס וואס מ'גייט נוצן אויף לאטעס, דעמאלטס איז יעדער מודה ס'ווערט צוריק א בגד, ווייל כ'האב עס צוריק מחשיב געווען. דאס איז איין ציור. יעצט טאמער איך נעם די שמאטעלע נאך כ'האב עס גענוצט אויפצושטאפן א קראן, און איך לייג עס אין גארביטש, כ'לייג עס אין אשפה, איז יעדער מודה אז ס'בלייבט אויס בגד, ס'ווערט נישט צוריק א בגד. די מחלוקת עט זיין, וואס איז טאמער איך נעם די שמאטע און איך לייג עס אויף א פלאץ, וואס איז נישט אינגאנצן די גארביטש און ס'איז אויך נישט אינגאנצן די קופסא די די לעדעלע ס'איז עפעס אינצווישן וויאזוי הייסט די פלאץ איז דא צוויי אזעלכע פלעצער איין פלאץ אזא פלאץ וואס איז נישט אהין און נישט אהער הייסט תלאו במגוד ווען מ'הענגט עס אויף אויף א טשוועקל און די צווייטע פלאץ איז בהניחו אחורי הדלת ווען מ'הענגט עס אויף אויפן טיר יעצט ווען מ'הענגט עס אויף אויפן טשוועקל איז עס מער חשוב ווי מ'הענגט עס אויף אויפן טיר אבער ביידע איז אויך נישט אהין נישט אהער, און ממילא גייען מיר זעהן די משנה אז דריי תנאים קריגן זיך אויף די פלעצער טאקע איז אזוי, ר' אליעזר האלט אז סיי אויב תלאו במגוד מען הענגט עס אויף אויף א טשוואק, און סיי טאמער מען לייגט עס מאחורי הדלת מען הענגט עס אויף אונטער די טיר, ביי ביידע אופנים הייסט עס כאילו איך בין מחשיב די שמאטע צוריק אויף א בגד און ס'ווערט צוריק א בגד און ס'איז צוריק מקבל טומאה, און דאס מיינט ער צו זאגן ווען ער זאגט בין מן המוכן בין שאין מן המוכן, איז מן המוכן איז טייטש ווען ער לייגט עס אריין אין לעדל, אין קופסא, וואס דעמאלטס איז יעדער מודה בעצם ס'ווערט צוריק א בגד, און שאין מן המוכן איז טייטש ווען מ'הענגט עס אויף אונטער די טיר אדער תלאו במגוד מ'הענגט עס אויף אויף א טשוואק, איז ביי ביידע אופנים זאגט רב לעזער אז ס'איז טמא ס'ווערט צוריק א בגד, ורב שיע אומר, רב שיע קריגט זיך, און רב שיע זאגט אז סיי טאמער מ'הענגט עס אויף אויף א טשוואק און סיי טאמער מ'לייגט עס אונטער די דלת, ביידע קוק איך אן ווי גארביטש, און ממילא ווערט עס נישט צוריק א בגד, און דאס זאגט דא רב שיע, בין מן המוכן, סיי טאמער מען הענגט עס אויף אויף א טשוועקל אדער מען לייגט עס אונטער די טיר און בין שלא מן המוכן סיי טאמער מען לייגט עס אין גארביטש טהור איז די שמאטע קריגט נישט א דין פון א בגד ס'בלייבט טהור רבי עקיבא אומר רבי עקיבא איז די דריטע תנא רבי עקיבא האלט ס'איז דא א חילוק צו איך הענג עס אויפן טשוועקל צו איך לייג עס אונטערן טיר זאגט ער אזוי מן המוכן טאמער איך לייג עס אויף א טשוועקל, דעמאלטס הייסט עס א בגד און ממילא איז טמא, ושלא מן המוכן, טאמער איך לייג עס אונטער די טיר, דעמאלטס איז פשט איך בין עס נישט מחשיב אלס בגד, און דעמאלטס איז עס טהור, ס'בלייבט אויס בגד. ואמר עולא, די גמרא גייט יעצט מסביר זיין די אלע זאכן וואס אונז האבן ארויסגערעדט, גייט די גמרא יעצט מסביר זיין, ואיתימא רבה בר חנה אמר רבי יוחנן, הכל מודים יעדער איז מודה אז זרקו באשפה טאמער מ'לייגט עס אין גארבעדזש דברי הכל טהור, איז יעדער מודה ס'טהור ס'הייסט נישט קיין בגד, און די זעלבע זאך איז יעדער מודה הניחו בקופסא טאמער מ'לייגט עס אריין אין לעדל, איז יעדער מודה דברי הכל טמא אז ס'ווערט צוריק א בגד, לא נחלקו אלא ווען איז די מחלוקת, שתלאו במגוד, ווען מ'הענגט עס אויף אויף א טשוועקל, או שהניחו לאחורי הדלת אדער מ'לייגט עס אונטער די טיר, איז אזוי, רבי אליעזר סבר, רבי אליעזר האלט אז מדלא זרקו באשפה, אז האסט נישט געלייגט אין גארביטש, דעתיה עליה איז א סימן אז ביסט עס מחשיב אין ביידע אופנים, סיי אויף א טשוועקל סיי אונטער די טיר, ביי ביידע אופנים הייסט עס א בגד, און דאס מיינט בין מן המוכן בין שאין מן המוכן, מן המוכן איז טייטש מ'לייגט עס אין לעדל, און שאין מן המוכן איז טייטש הענגסט עס אויף, ביי יעדע אופן הייסט עס צוריק א בגד און ס'קען מקבל זיין טומאה. איי ומאי קרי ליה שלא מן המוכן? וואס טייטש טאמער ר' לעזער האלט אז ווען מ'הענגט עס אויף א טשוועקל ווערט עס צוריק א בגד, פארוואס הייסט עס שלא מן המוכן? שלא מן המוכן איז לכאורה משמע אז ס'איז כאילו ס'איז אין גארבידזש, זאגט די גמרא ניין, ווייל דלגבי קופסא לאו מוכן הוא, ווייל לעבן די לעדל הייסט אוודאי די טשוועקל לא מן המוכן, אבער פון דעסט וועגן ביידע סיי אין לעדל סיי אין טשוועקל ביידע אופנים הייסט עס צוריק א בגד ורב שיע סבר, רב שיע האלט פונקט פארקערט אז מדלא הניחו בקופסא בטולי בטליה, פון דעם וואס איך זע האסט נישט געלייגט אין לעדל איז ווען דו הענגסט עס אויף אויפן טשוועקל אדער לייגסט עס אונטער די טיר קוק איך עס אן כאילו האסט עס געלייגט אין גארביטש און ממילא איז עס טהור, און ממילא אויב אזוי לויט רב שיע איז בין מן המוכן איז טייטש סיי ווען דו האסט עס אויפגעהאנגען אויפן טשוועקל אדער געלייגט אונטער די טיר, און בין שלא מן המוכן איז טייטש סיי טאמער האסט עס געלייגט אין גארביטש, ביי ביידע אופנים איז טהור. אייב אזוי פרעגט די גמרא ומאי קרא ליה מוכן, טאמער הענגען א זאך אויף א טשוועקל קוק איך עס אן כאילו ס'איז געלייגט אין גארביטש, פארוואס רופט עס ר' יהושע אן מן המוכן? זאגט טאקע די גמרא ווייל דלגבי אשפה מוכן הוא, ווייל לעבן די גארביטש הייסט עס נאך מוכן, אבער פון דעסטוועגן האסטו עס נישט צוריק מחשיב געווען אלס בגד, ור' עקיבא? ר' עקיבא האלט פונקט אינצווישן. בתלאו במגוד, סבר לה כר' לעזער, טאמער מ'הענגט עס אויף אויף א טשוועקל האלט ער ווי ר' לעזער אז דאס איז יא מחשיב א בגד, אבער בהניחו אחורי הדלת טאמער מ'לייגט עס אונטער די טיר, סבר לה כר' יהושע, האלט ער ווי ר' יהושע אז ס'ווערט אויס בגד, זאגט יעצט די גמרא, והדר ביה ר' עקיבא לגביה דר' יהושע, צום סוף האט ר' עקיבא צוריק געצויגן און ער האט מודה געווען צו ר' יהושע אינגאנצן, אז וואס? אז סיי טאמער מ'הענגט עס אויף א טשוועקל און סיי טאמער מ'לייגט עס אונטער די טיר, ביי ביידע אופנים קוק איך עס אן כאילו עס ליגט אין גארביטש און ס'בלייבט טהור, ובמילא קומט אויס געוואלדיג. לויט רב המנונא איז דאס בעצם די מחלוקת ביי אונזער משנה אויך צווישן ר' לעזער און ר' עקיבא. ר' לעזער זאגט אז דער קנויטל איז מקבל טומאה, פארוואס? ווייל ר' לעזער האלט אז דער קנויטל רעדט זיך אזא אופן, אזא סארט בגד, וואס מען האט עס געמאכט אויס בגד, און שפעטער איז געווען תלאו במגוד, אדער מען האט עס געלייגט אחורי הדלת, וואס לויט ר' לעזער ווען מען טוט אזא פעולה איז מען עס צוריק מחשיב אלס בגד, און פאר דעם זאגט ר' לעזער אז די קנויטל איז טאקע מקבל טומאה, מה שאין כן לויט ר' עקיבא וואס ר' עקיבא זעען מיר האלט ווי ר' יהושע, אז תלאו במגוד אדער הניחו אחורי הדלת מאכט עס נישט צוריק א בגד, און פאר דעם זאגט ער ס'איז נישט מקבל טומאה. פרעגט יעצט אבער די גמרא דרך אגב ממאי, פון ווי ווייסטו אז רבי עקיבא האט צוריקגעצויגן און ער האלט אינגאנצן ווי ר' יהושע אז סיי תלאו במגוד און סיי ווען מען לייגט עס אונטער די טיר ביי ביידע אופנים ווערט עס נישט צוריק א בגד, זאגט די גמרא אמר רבא מדקתני פון אונזער משנה קען מען עס זען, ווייל נאכדעם וואס מען זעצט איין אונזער משנה אין די מחלוקת זעהן מיר דאך טאקע די לשון המשנה איז אויך מדויק, ווייל ס'שטייט אין די משנה פתילת הבגד, די משנה זאגט וואס הייסט פתילת הבגד פרעגט די גמרא, מאי איריא דתני פתילת הבגד, ליתני פתילה של בגד, די משנה וואלט געדארפט זאגן א פתילה פון א בגד. וואס טייטש פתילת הבגד? מאי פתילת הבגד דעדיין בגד הוא? ס'טייטש משמע פון פתילת הבגד אז ס'איז נישט אינגאנצן א בגד, ס'איז נישט קיין פתילה של בגד, מ'האט גענומען א געהעריגע בגד און געמאכט פון דעם א פתילה, ניין, ס'איז א שטיקל בגד, ס'איז אביסל א בגד, ס'איז געווארן אויס בגד, און אפשר ווערט עס צוריק, און ממילא, טאקע די משנה פון די משנה מדויק אז פון דאס רעדט זיך עס, און די משנה איז נישט מחלק צווישן תלאו במגוד אדער הניחו אחורי הדלת, איז משמע אז ביי ביידע די זעלבע דין, וואס ר' לעזער זאגט ביי ביידע איז טמא, ר' עקיבא זאגט ביי ביידע איז טהור, זעען מיר אז ר' עקיבא האלט אינגאנצן ווי ר' יהושע. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, לא יקוב אדם שפופרת של ביצה וימלאנה שמן ויתננה על פי הנר בשביל שתהא מנטפת, וואס טייטש די דרך איז געווען אמאל וויאזוי האט מען געצינדן א לעכט, ס'איז געווען א לעכטל, א כלי, אין דעם איז געלעגן אויל, אין דעם איז געלעגן א קנויט, איז וויפיל אויל איז שוין אריינגעגאנגען אין די כלי? נישט צו סאך. איז לאמיר זאגן דער לעכטל קען ברענען צוויי שעה. גייט א מענטש, ער האט א פאטענט, ער וויל עס זאל קענען ברענען פיר שעה, וואס טוט מען? מען נעמט אן איי, מען ליידיגט עס אויס, אנשטאטס די איי וואס ליגט אין די שאלאכץ, לייגט מען אריין אויל, מען מאכט א קליינע לעכל אונטן, און די אויל טראפט ארויס פון די איי אריין אין די לעכט צוביסלעך צוביסלעך, אזוי ליגט סאך מער אויל דא, ס'וועט רינען אסאך אסאך אויל אין די לעכט אריין, די לעכט וועט קענען ברענען לענגער, און ממילא זאגט די משנה דאס טאר מען נישט טון, פארוואס ווייל ס'איז א גזירה טאמער א מענטש עט ארויסנעמען פון די אויל פון די איי, וואס דעמאלטס איז ער עובר אויף די איסור פון מכבה, ווייל ווען מ'נעמט אוועק אויל פון א לעכט איז מען עובר אויף מכבה, פארדעם טאר מען דאס נישט טון, ואפילו היא של חרס, זאגט די משנה נאך מער, אפילו די כלי איז נישט קיין איי, נישט מ'לייגט א איי, נאר מ'נעמט א חרס, וואס חרס איז עקלדיג, און ממילא די אויל וואס ליגט אינעווייניג, וואלט מען אפשר געזאגט אז א מענטש וועט זיך נישט ארויס נעמען אויף צו עסן ווייל ס'איז עקליג, פון דעסט וועגן מ'איז גוזר אז דאס אטו דאס ממילא איז מען גוזר אלעס, ורבי יהודה מתיר רבי יהודה קריגט זיך און רבי יהודה זאגט אז ניין, סיי אין א איי, סיי אין א חרס ביי ביידע אופנים איז מען נישט חושש א מענטש וועט ארויס נעמען אויל און ממילא מעג מען עס טון, זאגט אבער די משנה, אבל אם חיברה היוצר מתחילה, טאמער אבער נישט א מענטש האט געמאכט א אייגענע פאטענט אינדערהיים עפעס א א שמיידעריי ער וויל די לעכט זאל ציען לאנג און ממילא האט ער געמאכט אליין א פאטענט, טאמער מ'האט געקויפט ספעציעל אזא סארט לעכט אזוי, ס'טייטש די יוצר דער וואס האט געמאכט די כלי האט עס געבויט אויף אזא אופן מיט א איי העכער דעם אדער מיט א כלי חרס העכער דעם, ער האט עס שיין געמאכט, ער האט עס ארום גערומען מיט קאלעך צו וואס, דעמאלטס, מותר, איז יעדער אפילו די תנא קמא איז אויך מודה אז ס'מותר, מפני שהוא כלי אחד, ווייל דעמאלטס איז עס איין כלי, און במילא, א מענטש זעהט דאס, ער זעהט קלאר דאס א לעכט, פון א לעכט שטייט מען ווייט שבת, מען איז נישט חושש סתם א מענטש זאל צוגיין צו א לעכט, נאר טאמער ס'איז א היימישע פאטענט וואס א מענטש מאכט אין שטוב מיט א איי, דארט איז דא א חשש א מענטש וועט ארויסנעמען אויל. זאגט די משנה ווייטער, לא ימלא אדם קערה של שמן ויתננה בצד הנר, די זעלבע סארט זאך, א מענטש זאל נישט מאכן א פאטענט אז ער לייגט לעבן די לעכט לייגט ער נאך א טעלער פון אויל, ויתן ראש הפתילה בתוכה, און ער שטיקט אריין די פתילה, נישט די זייט וואס ברענט, די אנדערע זייט וועט ער אריינלייגן אין די צווייטע טעלער, אזוי זאל זיין דא נאך אויל פאר די לעכט, בשביל שתהא שואבת, אזוי זאל זיין נאך אויל, די די פתילה ציען אויל פון די צווייטע כלי אויך, דאס טאר מען אויך נישט אלס די גזירה א מענטש זאל נישט אראפנעמען פון די אויל, ורבי יהודה מתיר און רבי יהודה האלט, מען איז נישט חושש אויף דעם, זאגט די הייליגע גמרא, וצריכא, זאגט די גמרא מען דארף האבן אלע דריי ציורים פון די משנה סיי די ציור פון אן איי, סיי די ציור פון א חרס, און סיי די לעצטע ציור פון צוויי טעלערס, האט די משנה געדארפט אראפברענגען אלע דריי ציורים ביי די מחלוקת צווישן תנא קמא און רבי יהודה, פארוואס? ווייל דאי אשמעינן שפופרת של ביצה ווייל טאמער די משנה וואלט נאר געזאגט די ערשטע ציור פון א שפופרת, וואלט איך געזאגט, בהא קאמרי רבנן, דכיוון דלא מאיסא אתי לאסתפוקי מינה, דארט זאגן טאקע די חכמים מ'טאר עס נישט טון א גזירה ווייל די איי איז איז גאנץ ריין מ'קען ארויסנעמען פון דארט די אויל, אבל של חרס דמאיסא, אימא מודו ליה לרבי יהודה אבער די חרס איז עקלדיג, אפשר דארט די חכמים מודה צו רבי יהודה, פאר דעם ברענגט די משנה אויך די צווייטע מחלוקת. ווייטער זאגט די גמרא ואי אשמעינן של חרס, טאמער כ'וואלט נאר געברענגט די צווייטע מחלוקת פון חרס וואלט איך געזאגט בהא קאמר רבי יהודה, דארט זאגט טאקע רבי יהודה אז ס'איז מותר, אבל בההיא אבער ביי די ערשטע ציור פון אן איי וואס דארט ביי א איי איז דאך נישט עקלדיג, אפשר דארט אימא מודה להו לרבנן אפשר רבי יהודה אויך מודה צו חכמים אז א איי טאר מען נישט, פאר דעם דארף איך אויך ברענגען די ציור פון א איי, ואי אשמעינן הנך תרתי, און טאמער די משנה וואלט געברענגט ביידע ציורים און ביידע מחלוקת'ן סיי ביי אן איי און סיי ביי חרס וואלט איך געזאגט אז בהני קאמר רבי יהודה משום דלא מיפסק, ביי די ביידע סיי ביי די איי און סיי ביי די ביי די חרס וואס ליגט העכער די לעכט וואס טראפט אראפ די אויל, ביי ביידע זאגט רבי יהודה מען מעג עס טון, ווייל היות וואס ס'איז אויף די לעכט, נישט דא קיין הפסק צווישן די לעכט און דעם, ס'ליגט דאך אויף דעם, איז דארט זאגט רבי יהודה מען מעג, ווייל א יעדע מענטש וואס זעט עס זעט אז דא ברענט א לעכט און דאס איז א חלק פון די לעכט, א מענטש וועט עס נישט צורירן, אבל קערה דמפסקא, אבער א טעלער וואס מען לייגט לעבן דעם א טעלער אויל, וואס דאס איז ממש צוויי זאכן, ס'דא די לעכט און ס'דא די טעלער, דארט אימא מודה לרבנן אפשר וואלט איך געזאגט אז רבי יהודה איז אויך מודה אז דאס טאר מען נישט, א גזירה טאמער מ'וועט ארויסנעמען די אויל, פאר דעם ברענגט אויך די משנה די דריטע מחלוקת. ווייטער זאגט די גמרא אפשר זאל מען נאר ברענגען די דריטע מחלוקת, זאגט די גמרא ואי אשמעינן בההיא טאמער מ'וואלט נאר געברענגט די מחלוקת פון צוויי טעלערס וואלט איך געזאגט בההיא קאמרי רבנן אז דווקא דארט זאגן די חכמים אז אסור, אבל בהני תרתי אפשר מיט אן איי אדער מיט א כלי חרס פון אויבן, דארט אימא מודו לרבי יהודה אפשר זענען די חכמים מודה, איז צריכא פאר דעם דארף איך האבן אלע דריי ציורים. זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזען די משנה ואם חיברה היוצר מתחילה מותר, זאגט די גמרא תנא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא אם חיברה בסיד ובחרסית מותר נישט נאר טאמער דער יוצר דער וואס מאכט די לעכט די די אומן דער וואס מאכט די לעכט טוט עס נישט נאר אויף אזא אופן איז מותר, נאר אפילו טאמער א מענטש אליין אינדערהיים נעמט דעם איי אדער די חרס און מאכט עס שיין און לייגט קאלעך ארום און ארום זאל זיין איין כלי, דעמאלטס איז אויך מותר, די תנא קמא איז אויך מודה אז מותר. פרעגט די גמרא והא אנן יוצר תנן? אין די משנה שטייט יוצר, דווקא א יוצר, איינער וואס קען דאס גוט טון, נישט סתם א א מענטש טוט עס אינדערהיים, זאגט די גמרא מאי יוצר כעין יוצר, יוצר מיינט נישט דווקא א יוצר, נאר כעין יוצר טאמער א מענטש איז עס גוט מחבר, איז עס אויך א היתר, די חכמים זענען אויך מודה אז דאס מעג מען. זאגט די הייליגע גמרא. תניא מיר האבן געלערנט א ברייתא אמר רבי יהודה האט רבי יהודה געזאגט פעם אחת שבתינו כ'בין אמאל געווען שבת בעליית בית נתזה אין די שטוב פון א מענטש געהייסן בית נתזה בלוד אינעם שטאט לוד והביאו לנו שפופרת של ביצה און מ'האט אונז געברענגט א שפופרת של ביצה ומלאנוה שמן ונקבנוה והנחנוה על פי הנר אונז האמיר געטון די פאטענט מ'האט גענומען א איי מ'האט אריינגעלייגט אויל מ'האט עס געלייגט אויף די לעכט והיה שם רבי טרפון וזקנים ס'איז געווען דארט רבי טרפון וזקנים ולא אמרו לנו דבר זיי האבן אונז גארנישט געזאגט זיי האבן אונז נישט געזאגט אז מ'טאר עס נישט טוהן איז במילא האט רבי יהודה געוואלט ברענגען א ראיה אז מ'מעג עס יא טוהן וואס טייטש אז די הלכה איז נישט ווי די תנא קמא אין אונזער משנה אמרו לו האבן די חכמים געזאגט קענסט נישט ברענגען א ראיה פון די מעשה משם ראיה שאני בית נתזה דזריזין הן די שטוב פון בית נתזה איז די מענטשן זענען זריזין געווען דארט זענען געווען זהירים במצוות איז במילא דארט האט מען טאקע נישט חושש געווען אז זיי וועלן ארויסנעמען פון די אויל אבער סתם אזוי איז נישט דא אזא היתר און סתם אזוי איז די הלכה ווי די חכמים אז מ'טאר דאס נישט טוהן ברענגט יעצט די גמרא נאך א מעשה, אבין ציפוראה, אבין פונעם שטאט ציפורי, גרר ספסלא בעיליתא דשישא, האט געשלעפט א ספסל א באנק אין א געוויסע שטוב, וואס די ערד פון די שטוב איז געווען געמאכט פון שיש, לעילא מרבי יצחק בן אלעזר, אין פראנט פון רבי יצחק בן אלעזר, וואס טייטש רבי יצחק בן אלעזר האט צוגעזען ווי ער שלעפט דעם באנק אויף די ערד פון שיש. יעצט אזוי, ס'איז דא כידוע א מחלוקת צווישן רבי יהודה און רבי שמעון, צו א מענטש מעג שלעפן א באנק אויף ערד, נישט אויף ערד מיט מיט מיט שיש, אויף ערד וואס האט אויף דעם טיילס באלאטעס, נאר אויף סתם ערד וואס מ'קען וואס מ'קען בעצם אקערן, איז די מחלוקת צווישן רבי יהודה און רבי שמעון איז צו דבר שאינו מתכוין מותר אדער אסור, רבי שמעון האלט דבר שאינו מתכוין מותר, וואס טייטש איך בין נישט מכוון צו מאכן דא א לאך, איך בין נישט מכוון צו אקערן, אקערן טאר מען נישט טון שבת, איך וויל אבער שלעפן א באנק, און במילא מעג מען שלעפן די באנק, רבי יהודה זאגט ניין אפילו ביסט נישט מכוון ס'קען אבער זיין אז עסט אקערן דא און במילא טאר מען נישט שלעפן די באנק, יעצט אזוי, ער האט געשלעפט דעם באנק נישט אויף ערד וואס מען קען אקערן נאר אויף ערד וואס דא באלאטעס אויף דעם פון שיש פון מארבל, און במילא אז רבי יצחק בן אלעזר דארט געווען אמר ליה רבי יצחק בן אלעזר האט אים געזאגט אי שתיקי לך כדשתיקו ליה חבריא לרבי יהודה, טאמער איך העב יעצט שטיל בלייבן קען ארויסקומען דא א מכשול אזוי ווי די פריערדיגע מעשה, ס'טייטש פריערדיגע מעשה האָט רבי יהודה געוואָלט ברענגען אַ ראיה, אַז ווען ער איז געווען אין בית נתזה, האָט ער געטון אַזוי און אַזוי, האָט גענומען די לעכט דאָרט און די חכמים האָבן נישט מוחה געווען, פון דאָרט האָט ער געוואָלט אַ ראיה ברענגען, צום סוף האָט מען אים טאַקע אָפּגעפרעגט די ראיה, אַז שאני בית נתזה דזריזין הן, אָבער דאָ האָט רבי יצחק בן אלעזר געזאָגט איך וויל נישט זאָלסט ברענגען אַ ראיה פון דעם וואָס איך בין שטיל אַז מען מעג דאָס טון און מען טאָר דאָס נישט טון, נפיק מיניה חורבא, עס וועט אַרויסקומען אַ חורבן פון דעם אַז מען וועט זאָגן אַז מען מעג אַזוי טון, פאַרוואָס ווייל מען טאָר עס נישט טון, גזירה עליתא דשישא אטו עליתא דעלמא, מען טאָר נישט שלעפּן אַ באַנק אַפילו אויף אַן ערד פון שייש, אַ גזירה טאָמער מען וועט שלעפּן די באַנק, אויף סתם א ערד וואס מ'קען אקערן דארט, און ממילא האט ער מוחה געווען. זאגט די גמרא ווייטער נאך א מעשה, ריש כנישתא דבצרה, דער ריש כנישתא זאגט רש"י, איז געווען אזא שמש אין שטיבל ער פלעג רוקן בענק און נעמען מענטשן אוועק זעצן יעדער איינער זאל האבן א פלאץ, איז דער ריש כנישתא פונעם שטאט בצרה גרר ספסלא לעילא מר' ירמי' רבה, האט געשלעפט א באנק אין פראנט פון ר' ירמי' רבה וואס איז דארט געווען, און דארט איז נישט געווען קיין ערד מיט טיילס אויף דעם מיט שייש אויף דעם נאר ס'איז געווען אן ערד וואס מ'קען אקערן, אמר ליה האט ר' ירמי' אים געזאגט כמאן. ווי וועם פירסט דיך אז דו ביסט דיך נוהג אזוי צו שלעפן בענק שבת כר' שמעון? דו האלטסט ווי ר' שמעון אז דבר שאינו מתכוון איז מותר פארדעם שלעפסטו די באנק? זאגט ער ניין דו טארסט דיך נישט אזוי פירן, פארוואס? ווייל אימר דאמר ר' שמעון אפילו ער האלט ווי ר' שמעון ווען האט ר' שמעון געזאגט מען מעג שלעפן א באנק? דאס איז דווקא בגדולים ביי א גרויסע באנק דלא אפשר וואס איז נישטא קיין אנדערע אופן די איינציגסטע וועג עס צו שלעפן איז עס שלעפן אויף די ערד דארט זאגט ר' שמעון אז היות דבר שאינו מתכוון לאז איך בדוחק ווייל ס'איז גרויס כ'האב נישט קיין צווייטע ברירה אבער בקטנים א קליינע באנק וואס דו קענסט אויפהייבן אין די הענט מי אמר, איז רבי שמעון דען מתיר אויף אזא אופן? אוודאי נישט! און ממילא זאגט רבי ירמי' צו דעם צו דעם ריש כנישתא, האסט נישט קיין רעכט צו שלעפן די באנק דארפסט עס אויפהייבן. זאגט די גמרא אבער ופליגא דעולא, רבי ירמי' קריגט זיך בעצם אויף עולא, דאמר עולא, וואס עולא האט געזאגט מחלוקת בקטנים, אבל בגדולים דברי הכל מותר, עולא זאגט פונקט פארקערט, ס'טייטש רבי ירמי' האט געהאלטן אז די מחלוקת צווישן רבי יהודה און רבי שמעון צו מ'מעג שלעפן א באנק צו נישט, איז דווקא ביי א גרויסע באנק, ביי א קליינע באנק האלט יעדער מ'דארף עס אויפהייבן מ'טאר עס נישט שלעפן אפילו רבי שמעון האלט אזוי, מה שאין כן עולא זאגט אז די מחלוקת איז נאר ביי א קליינע באנק, ביי א גרויסע באנק איז אפילו רבי יהודה מודה מען מעג, פארוואס ס'איז נישטא קיין צווייטע ברירה? פרעגט אבער די גמרא, מתיב רב יוסף, פרעגט רב יוסף א קשיא פון א ברייתא אויף ביידע, סיי אויף רבי ירמי' סיי אויף עולא, שטייט אין די ברייתא, רבי שמעון אומר רבי שמעון זאגט גורר אדם מטה כסא וספסל, ובלבד שלא יתכוון לעשות חריץ, רבי שמעון זאגט אין די ברייתא דאס איז טאקע די ברייתא אז א מענטש מעג שלעפן א מטה דאס א בעט, א כסא דאס א בענקל, א ספסל דאס א באנק, די עיקר איז אז מען טאר נישט דארף זיין אינו מתכוון, מען טאר נישט אינזין האבן אז זאל זיך אויפאקערן דא די ערד. על כל פנים קתני שטייט דא אין די ברייתא גדולים וקתני קטנים שטייט סיי א מענטש מעג שלעפן א בעט וואס דאס א גרויסע זאך און סיי א בענקל וואס א בענקל איז א קליינע זאך און ממילא קשיא לתרווייהו איז בעצם דא דא א קשיא סיי אויף רבי ירמי' און סיי אויף עולא ווייל לויט רבי ירמי' וואס רבי ירמי' האט געזאגט אז רבי שמעון לאזט נישט שלעפן א קליינע זאך דא זעט מען קלאר ער לאזט יא שלעפן א קליינע זאך און לויט עולא וואס עולא זאגט אז ביי א גרויסע זאך איז אפילו רבי יהודה מודה אז מען מעג דא אין די ברייתא שטייט טאקע נישט די ווערטער פון רבי יהודה אבער רבי יהודה קריגט זיך אויף רבי שמעון רבי יהודה האלט אז קיין שום פון די אלע ציורים סיי מטה סיי כסא סיי ספסל טאר מען נישט שלעפן, און ממילא א מטה וואס דאס איז א גרויסע זאך פארוואס לאזט נישט רבי יהודה שלעפן, איז א קשיא אויף עולא אויכעט, ענטפערט די גמרא עולא מתרץ לטעמיה, ורבי ירמי' רבה מתרץ לטעמיה ביידע וועלן ענטפערן פארענטפערן זייער שיטות, עולא מתרץ לטעמיה, מטה דומיא דכסא, עולא וועט זאגן אז די גאנצע ברייתא איז מטה דומיא דכסא וואס טייטש א בעט וואס איז אזוי ווי א בענקל א קליינטשיגע בעטעלע, דארט איז דא א מחלוקת טאקע צווישן ר' שמעון און ר' יהודה, אבער ביי גרויסע זאכן וועט עולא האלטן איז יעדער מודה מען מעג. רבי ירמיה רבה מתרץ לטעמיה, רבי ירמיה רבה וועט אויך מתרץ זיין לויט זיין שיטה, אז כסא דומיא דמטה, פארקערט אז ס'רעדט זיך דא ביי א ריזיגע בענקל, און ממילא אז אלעס רעדט זיך גרויסע זאכן, דארט טאקע האלט רבי שמעון מען מעג, אבער קען זיין ביי קליינע זאכן האלט רבי שמעון מען טאר אויך נישט נאר מען דארף עס אויפהייבן. פרעגט יעצט די גמרא אויף רבי ירמיה, מתיב רבה, פרעגט רבה פון א משנה, די משנה זאגט אין כלאים, מוכרי כסות, מוכרים כדרכן, מענטשן וואס פארקויפן בגדים פון שעטנז פאר גויים, איז די דרך געווען ווער ס'האט געוואלט פארקויפן א בגד האט עס געדארפט אנטוהן, און ממילא דער וואס וויל פארקויפן שעטנז פאר גויים ער מעג עס פארקויפן פאר א גוי, אבער אנטוהן שעטנז איז א פראבלעם, זאגט די משנה דארט מען מעג עס אנטוהן, פארוואס? ווייל דאס גייט כשיטת ר' שמעון אז דבר שאינו מתכוון מותר, דער מענטש איז זיך נישט מתכוון זיך אנצואווארעמען מיטן בגד, און זאגט די משנה טאקע ובלבד שלא יתכוון בחמה מפני החמה, ובגשמים מפני הגשמים, די עיקר איז, נישט אינזינען האבן אין די זומער אז די די קלייד זאל אים אפשיצן אדער אין די ווינטער די קלייד זאל אים אפשיצן פון די רעגן די עיקר איז ס'זאל זיין שאינו מתכוון דעמאלטס מעג מען. והצנועין, לייגט דארט צו די משנה אז מענטשן וואס זענען צנועין וואס טייטש זענען מענטשן וואס זענען זיך מרחק פון יעדע זאך וואס קען ארויסקומען א לעז א מענטש וועט קוקן אז ער גייט שעטנז ער וויל נישט איז אזא סארט מענטש מפשילין במקל לאחוריהן, ער זאל אינגאנצן נישט אנטון טאקע אזא בגד און ער זאל עס אויפהענגען אויף א שטעקן אונטער זיך ער זאל עס נישט טראגן, פירט רבה אויס די קשיא, והא הכא דאפשר למיעבד כצנועין, דכי קטנים דמי, וכי לא מתכוון שרי ר' שמעון לכתחילה, וואס טייטש, לויט ר' ירמי', וואס ר' ירמי' האט געזאגט אז די גאנצע היתר פון ר' שמעון צו שלעפן א באנק איז דווקא ביי א גרויסע באנק, אבער א קליינע באנק וואס דו קענסט טראגן איז טראג, אז דו קענסט עס טראגן טראג שלעפ נישט, אויב אזוי דא אויך לכאורה די בגד וואס יעדער בעצם קען עס הענגען אויף א שטעקן, די די די משנה זאגט אבער דווקא צנועין צנועין זאלן עס אויפהענגען אויף א שטעקן, ס'איז נישט שווער יעדער קען עס הענגען אויף א שטעקן, פון דעסטוועגן זעט מען נישט אז רבי שמעון זאגט יעדער זאל עס הענגען אויף א שטעקן, וואס אזוי ווי אזוי זאגט דאך רבי ירמיה רבי שמעון זאגט אז ווען מען קען טוהן גרינג זאלסטו טוהן גרינג דא אויך וואלט רבי שמעון געדארפט זאגן יעדער זאל עס הענגען אויף א שטעקן, און פון דעם וואס מען זעט אז רבי שמעון זאגט נישט אז מען דארף עס הענגען אויף א שטעקן, ס'טייטש אפילו ס'איז דא א גרינגע וועג ארויס, לאזט ר' שמעון עס טראגן פארוואס ווייל ס'איז דבר שאינו מתכוון, און די זעלבע זאך ביי א באנק, אפילו ס'דא א גרינגע וועג מ'קען עס אויפהייבן, פון דעסוועגן איז ר' שמעון אויך מתיר אפילו ביי א קליינע באנק צו שלעפן, זאגט טאקע די גמרא תיובתא דרבי ירמיה רבה תיובתא, רבי ירמיה איז טאקע אפגעפרעגט מכח די משנה.